א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמבער פֿינף און פֿערציק מיטן גוט געלט איד, א גוטע איד וואס העלפט אידן איז מדריך אידן צו מאכן גוט געלט, ריכטיג געלט, אויפן ריכטיגן וועג חיים עקשטיין, שלום עליכם ר' חיים.
א גוט יאר הרב פנחס.
אקעי סאו קען גראד גיין צו די שאלה חיים. פייער אוועי.
פייער אוועי. וואס איז דיין מיינונג? וועגן ראובא עדווייזער אינוועסטינג, וואטס יור אפיניען ריגארדינג ראובא עדווייזער אינוועסטינג? איך ליין פאר חיים, איך האב נישט קיין אהנונג וואס די שאלה מיינט, איך מעג אריינהאקן מיט א שאלה בתוך שאלה? דו מוזט. וואס מיינט ראובא עדווייזער אינוועסטינג? אה. וואס מיינט ראובא עדווייזער אינוועסטינג? סאו ראובא איז די מלשון ראובאט.
אקעי, א זאך וואס ס'גייט אליין, אקעי, יעדער איינער ווייסט פון ראובאטס צו זאגן, ראובא וועקיום קלינערס, ראובא זאכן, ווער ווייסט וואס דא וואס מ'קען, מ'קען עי איי זאכן וואס ס'האט געוויסע ראובא עלעמענטס צו עס.
יא, סאו ראובא געלט מיינט אז געלט וואס וואקסט אויף א בוים, און זיי ס'איז נישט, כ'מיין ס'איז געשען פון זיך אליין, אזא זאך איז נישט דא אבער.
געלט וואקסט טאקע נישט אויף קיין בוים, אבער מ'קען איינפלאנצן א בוים וואס ס'קען ברענגען געוויסע רווחים.

וואס בעסיקלי ס'מיינט אין איין ווארט, באלד וועט מען ארויסשמועסן מער אין דיטעל וויאזוי ס'ארבעט, באט אין איין ווארט מיינט עס אז ס'איז דא זייער אסאך מינע אינוועסטמענטס וואו א מענטש קען אריינלייגן זיין געלט, אנשטאטס די מענטש זאל זיצן און זיך ברעכן קאפ און אויסהערן קול מבשר שמועסן מיט אלע גוט געלט שיעורים מיט וכו' וכו', קען ער אריינלייגן זיין געלט אין די איידיע פון א ראובא אדווייזער, און ס'איז כאילו ער האט געהייערט א אדווייזער וואס ער זיצט אים און זאגט אים לייג אזויפיל געלט דא אזויפיל געלט דארט אזויפיל געלט דארט איז נארמאל אמאליגע צייטן, זאג אמאליגע צייטן מיין איך.
האלב יאר צוריק.
יא. אביסל מער און נאך היינט אויך פאר געוויסע מענטשן איז איז ס'דא מענטשן וואס זיי זענען זייער נישט באקוועם צו לייגן זייער געלט אן דעם וואס זיי האבן דעם מבין וואס ס'זאגט זיי לייג געלט דא לייג געלט דארט א בשר ודם. א בשר ודם, מ'זיצט מיט א מיטינג, מ'טרינקט קאפי ביי די מיטינג, מ'האט א דעיניש און מ'. און מען שמועסט עס איבער, און יעדע דריי חדשים זעצט מען זיך נאכאמאל אראפ, און דער בשר ודם זאגט אים, קענסט זיין רואיג, אלעס איז גוט, און דער בשר ודם זאגט אים, דו ווייסט פארוואס מען לייגט עס דא, פארוואס מען לייגט עס דארט, און ער געבט אים א קלאפ אין די פלייצע, און ס'גייט אראפ, זאגט ער אים, דערשרעק דיך נישט, עס וועט נאך קומען גוטע צייטן, ס'דא מענטשן וואס דארפן דער בשר ודם, פארשטייט זיך אז דער בשר ודם קאסט געלט, און ס'דא מענטשן וואס זאגן, ניין, איך דארף די עיקר אז ס'זאל זיין די און די און די תוצאה.

די בשר ודם צווישן דיר און מיר גערעדט רוב מאל האט ער נישט געמאכט די חשבונות רוב מאל האט ער באקומען באצאלט פאר איך זאג האט ער כאילו ס'איז א לשון עבר רוב מאל באקומט ער באצאלט אפילו לשון הווה פארן פארן בעסיקלי טוהן די יומען פארט וואס מען דארף טוהן און די יומען פארט וואס מען דארף טוהן יומען פארט מיינט מענטשליכע פארט די מענטשליכע פארט וואס מען דארף טוהן איז בעסיקלי געבן דברי חיזוק והתעוררות אויף די אינוועסטמענטס וואס דו האסט. סא מאמע יענער האט נישט געוויסט וואס, יענער ווייסט נישט וואס ער טוט? ער ווייסט ער ווייסט וואס ס'ווערט געטוהן, אבער צום סוף, שוין אסאך יארן, וואס צום סוף די ענד אוו די דעי, גייט דער דער דער יומען ביאינג עדווייזער און ער באנוצט זיך מיט ראובא עדווייזער קאנסעפטס פאר זיינע קלייענטס, און ער סעט אויף די מאדעל און די מהלך די זעלבע עקזעקט וועג וויאזוי די ראובאו ווערט אויפגעסעט, די איינציגסטע חילוק איז דא איז דא צו וועם צו רעדן און דארט איז נישט דא צו וועם צו רעדן.
סאו אויב איך גיי צו א מענטש ער זאל זיין מיין אדווייזער יא ווי צו אינוועסטן מיין געלט, גייט יענער גיין צו דעם ראובאו אדווייזער און אים פרעגן ווי זאל איך אינוועסטן יענעמס געלט, איך מענטש מיין איך דער אינוועסטער רעדט צו דעם צו דעם מענטש, און אויב ס'גייט עפעס נישט גוט איז ער מיך מחזק, אבער די דעסיזשענס מאכן פאר אים סיי ווי די ראובא עדווייזער, סאו פארוואס זאל איך נישט יעצט גיין דירעקט צו די ראובא עדווייזער?
איך האב דיר נישט געזאגט זאלסט נישט גיין.
און פאר חיזוק קען איך קומען צו דיר?
איך האב נישט געזאגט זאלסט נישט גיין, בקיצור איך זאג עס, ס'איז נישט הונדערט פראצענט אייביג אזוי, ס'איז אבער כמעט אייביג אזוי, לעטס פוט איט דיס וועי, פאר די פשוטע מענטשן וואס זיי האבן אונטער ווייניגער ווי פינף זעקס מיליאן דאלאר, על פי רוב גייט עס אויף די וועג, די מענטש וואס רעדט שוין פון טענס אוו מיליאנס אוו דאלערס, געווענליך גייט ער שוין צו געוויסע פלענערס וואס העלפן אים שוין טאקע מיט געוויסע מינע אינוועסטמענטס וואס די ראובא עדווייזער וואלט אים קיינמאל נישט געקענט העלפן מיט דאס. מען קוקט שוין מער אוט אוו די באקס, מען קוקט אויף וואס ס'ווערט אנגערופן אלטערנאטיוו אינוועסטמענטס, ריעל עסטעיט, ביזנעסעס, ווענטשער קעפיטעליסטס, והמסתעף. וואו, איך האב יעצט חומר פאר די נעקסטע צען וואכן.
יא, אבער מען קען פון יעדע ווארט שמועסן, יא, מען קען פון יעדע ווארט מאכן א עקסטערע שמועס, אבער בקיצור, ווען ס'קומט צו די די עמך אידן, א איד ווי דיר פינף זעקס מיליאן דאלאר אריינלייגן, ווייסט מען רעדט נישט פון קיין פון קיין פון קיין הונדערטער מיליאן מיליאנען דאלארן, על פי רוב וואס די עדווייזער טוט איז, ער גייט צו די מאדעלס, צו די ראובא עדווייזער מאדעלס, און ער מאכט דורך עס דארט די גאנצע זאך, יעצט ווי ווייסט נישט וואו צו גיין, קען זיין דו ווייסט נישט וואו צו גיין, אבער וואלסט געמאכט אביסל ריסערטש וואלסטו יא געוואוסט וואו צו גיין, און על פי רוב קאסט עס סאך סאך ביליגער ווי צו גיין פאר צו א מענטש, ווייל דער מענטש טשארדזשט דאך געלט, באט פון די אנדערע זייט דער מענטש פארקויפט דאך די זאך, וואס ביי די וועי איך קען נישט זאגן אז עס איז אוועקצומאכן, עס איז א סערוויס, עס איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי דערלייגן געלט אין זייערע אינוועסטמענטס, נישט וועגן זיי האבן געמאכט שלעכטע אינוועסטמענטס, נאר פשוט ווייל זיי ווערן דערשראקן פון זאכן, און ווען ער וואלט ווען געהאט דעם מענטש, וואלט ער געהאט צו וועם צו רעדן, יענער וואלט געזאגט, קום אריבער פאר א קאפ אוו קאפי, מען וועט זיך אראפזעצן, סא דו זאגסט א מענטש אויב ער גייט צו א ראובא אדווייזער יא, ער ווערט פארלוירן, לאמיר זאגן די סטאף גייט אראפ, ער גייט אפשר אפילו צו ארויף, איך ווייס נישט, ער ווערט פארלוירן און ער מאכט לכבוד דעם שלעכטע דעסיזשענס, יא, און ווען ער רעדט ווען מיט א מענטש, יענער איז מיט אים און ער באהאנדלט אים און ער מאכט זיכער ער זאל נישט מאכן קיין איבערגעהאלטע שריט. און דער ראבאו עדווייזער איז דאך א גולם, ער קען נאר וואס ער קען, און בארואיגן די מענטש איז נישט פון זיינע ספעשלטיס.
עקזעקטלי.
אקעי. סאו אויב א מענטש וויל עכט הנאה האבן פון ראבאו עדווייזער, זאל ער פארשטיין וואס ראבאו עדווייזער איז, און זאל ער פארשטיין ווען מען דארף יא ווערן דערשראקן און ווען מען דארף נישט ווערן דערשראקן, און פארשטיין וואס מען קען טון אויב ס'טשעינדזשט זיך סיטועשאנס אין דיין לעבן, און דעמאלטס. גיי צו ראובא אדווייזער, ענדזשוי דיך מיט די ראובא אדווייזער. סאו ראובא, סאו ראובא, די חילוק צווישן ראובא אדווייזער און א מענטש, און א יומען ביאינג וואס טוט די סערוויס איז, אז די מענטש געט נאך א סערוויס, ער געט ראובא אדווייזער סערוויס, דורך ראובא אדווייזער איז נישט קיין נפקא מינה, פלאס ער האלט דיך באלאנסט און בארואיגט דיך אויב זאכן גייען נישט גוט און טרייט זיין בעסט דיך אפצוהאלטן פון מאכן איבערגעהאלטע שריט, און ס'קאסט מער געלט ווייל ס'איז נאך א סערוויס. עקזעקטלי, ס'קאסט געווענליך א פראצענט פון דיין פארטפאליאו פון וויפיל דו האסט אינוועסטעד, און חוץ דעם איז דא מענטשן וואס די האלבע שעה ריסערטש אויף ראובא עדווייזער קען ער מאכן אסאך מער געלט אויב ער דארף נישט שפענדן די האלבע שעה ווי ס'קאסט אים די מענטש, עטליעסט אזוי מיינט ער, אדער מיינט ער wow דאס איז ממש אזא בארג ווי גיי איך מיך אויסלערנען ראובא עדווייזער. ער כאפט נישט אז ס'איז א זאך וואס דו קענסט דיך אויסלערנען אין א האלבע שעה און שלום על ישראל, ממש אזוי. אקעי, סאו יענעמס, אקעי דו האסט יעצט געענטפערט מיין שאלה, מיין שאלה איז געווען וואס מיינט ראובאו עדווייזער, אבער די ארידזשינעל שאלה איז געווען וואס דו האלטסט וועגן דעם, איך מיין עס איז, איך מיין ס'איז געענטפערט, עטליעסט וואס דיין אפיניען איז, קענסט מסביר זיין פארוואס דו האלטסט אזוי אויכעט. חיים אויב איך פרעג מעג נאך פרעג אויב איך מעג פרעגן נאך א שאלה מענין לענין. פון ווי ווייסט דער ראובא עדווייזער וואס צו טוהן? ווייסט ער דען וואס צו טוהן? איז ער דען געווען ביים טיילן שכל? ני. ני. פון ווי אזוי ווייסט ער? סאו לאמיר דען מסביר זיין ווי אזוי ס'ארבעט די גאנצע אינדוסטרי. די גאנצע אינדוסטרי ארבעט אזוי. ס'איז דא געוויסע מינע אינוועסטמענטס, על פי רוב איז עס סטאקס, אי טי עף'ס, מיוטשעל פאנדס, באנדס, גאווערמענט באנדס, קארפארעט באנדס, ס'איז דא אלע מינע אינוועסטמענטס. דו זעסט אז איך זיץ מיט א פען און א פעיפער?
יא, שרייב אפ שרייב אפ יעדע ווארט און און דארפסט שוין כ'מיין איך מיין אז איין מינוט, דארפסט שוין נעמען נאך א צעטל, אקעי?
נעקסט טיים שרייב קלענערע ווערטער. שוין, מען זיצט ס'דא אלע מיני אינוועסטמענטס, יעצט ס'דא זאכן וואס איז מער קאנסערוועטיוו און ס'דא זאכן וואס איז מער אגרעסיוו, ס'דא זאכן וואס איז מער ספעקעלעטיוו.
האט געזאגט אזוי ווי מיר רעדן פשוט'ער מיינט עס מער סעיף.

זלמן ווידער מיט גלאובער, אקעי, חיים עקשטיין שטופט זיך אויך אריין די נאז פון צייט צו צייט, שוין, ס'איז א סטעיבל קאמפאני, ער גייט נאר אינוועסטן אין קול מבשר, אקעי, פארוואס? ווייל ער וויל וויסן זיין געלט איז סטעיבל, א צווייטער זאגט, איך גיי נישט מאכן צופיל געלט אין קול מבשר, אבער איך גיי מיט מיט מיט מיט מיט וויאזוי הייסט נאר יענע אנדערע קאמפאני וואס טראכט ארויסצוקומען איבערמארגן.
פאני, חיים דו ביסט דאך אין די אינוועסטמענט פיעלד. יא, כ'מיין אז די לעצטע מאל האב איך געהערט אז זיי פלאנען צו מאכן ויקרא שמו בישראל קול הודי נאנאש. קול הודי נאנאש, אקעי. סאו קול הודי נאנאש גייט ארויסקומען איבערמארגן, זיי פלאנען צו קאמפיטן מיט קול מבשר. און זיי האבן פלענער, דו הערסט, פון דא ביז הודי נאנאש. און צווישן דיר און מיר גערעדט, ס'דא א מעגליכקייט ס'גייט זיך אויסארבעטן, אבער ס'דא א מעגליכקייט זיי גייען גוט פלאפן, זיי גייען גיין אין דער ערד. און. סאו דער צווייטער זאגט, פארוואס זאל איך גיין לייגן מיין געלט מיט קול מבשר? וואס איז טאקע סטעיבל, אבער סך הכל וועל איך מאכן דריי מאל מיין געלט אין די נעקסטע דריי יאר. לאמיך גיין צו קול הודי נאנאש, און אויב ס'גייט זיך אויסארבעטן, גיי איך מאכן הונדערט פֿופֿציק טויזנט מאל מיין געלט אין דריי יאר.
אהא.
אקעי. און דאן קומט א דריטער מענטש און זאגט, איך בעליוו טאקע קול הודי נאנאש האט אפערטוניטי. און איך וויל אויך זיין סטעיבל מיט קול מבשר. כ'האב א גוטע עצה, נײַנציק פראצענט פון מיין געלט גייט גיין צו קול מבשר, און צען פראצענט וועט גיין צו קול הודי נאנאש. כ'האב נאך אלץ עקספאוזשער צו קול הודי נאנאש, אבער איך בין נאך אלץ סטעיבל מיט מיין קול מבשר.
הער זלמן, נײַנציק פראצענט איז נישט געפערליך, ס'איז נישט אזוי שלעכט, אקעי? יא, סאו, סאו, איך האב געמאכט צוויי עקסטרעם עקזעמפלס, זלמן, ס'דא אלעס אין ביטווין, אקעי? סאו ווען מ'גייט מער אין די מציאות פון די וועלט, איז דא א קאמפאני ווי עמעזאן פאר צען יאר צוריק, וואס איז געווען א פרישע קאמפאני און זיי, האלטן אין איין ווערן מער און מער שטערקער, באט ס'האט א ריסק, ווייל יעדע נייע זאך האט א ריסק, און נאכדעם איז דא די מייקראסאפט וואס עס שטייט שוין הונדערט פֿופֿציק יאר, סאו, און אלעס אין ביטווין, אקעי, ס'איז דא טעסלא קומט ארויס מיט א איידיע פון עלעקטריק קארס, איך רעד יעצט פאר צען יאר צוריק, און נאכדעם איז דא די סטעיבל קאן עדיסאן, סאו, סאו, ס'איז דא סטעיבל קאמפאניס, ס'איז דא עי טי ענד טי, ס'איז דא די אלע וואס זיי זענען.
זענען שוין יארן דא און נישט קיין.
פייוו הונדערט פאונד גארילאס וואס זיי זיצן, זיי זענען דא און זיי, עס איז שווער זיי צו רוקן, אקעי, יעדע רוק מיינט נאך פופציג בילדינגס וואס ס'דארף מיטגערוקט ווערן, סאו, סאו, יעצט קום איך צו א מאדעל און איך דארף ענטפערן א א א א סעט מיט קוועשטענס, אקעי, דאס טוט די אדווייזער, אויב דיין אדווייזער טוט די ריכטיגע דזשאב פאר דיר. גייט ער געווענליך דאס טוהן? און אויב איך גיי צו א ראובאו אדווייזער טרעף איך דעם ראובאו אנליין, איך גיי נישט מענטשענען קיין קיין ספעסיפיק ווייל יעדער איינער קען זיך אליין מאכן זיין ריסערטש און איך וויל נישט רעקאמענדן קיין איינס נישט ווייל יעדע זאך האט מעלות און חסרונות, זוך אויף א ראובאו אדווייזער בראוקערידזש קאמפאני און ס'דא א ליסט מיט שאלות, שאלה נאמבער וואן ווי אלט ביסטו?

יא, וויפיל חדשים האסטו בספירים? סאו וועסטו דארפן, ער וועט טרייען צו פארשטיין וואס יענער, וואס יענעמ'ס געברויכן זענען, און לויט דעם וועט ער ענטפערן די קוועסטשענס. אקעי? סאו אויב דו ביסט נישט גוט אין ענטפערן קוועסטשענס, איז דא נאך א סערוויס וואס דו גייסט באקומען פון דיין אדווייזער, וועסט אים זאגן איך ווייס נישט ווען איך דארף די געלט, וועט ער דיר זאגן לאמיך דיך פרעגן, ווי אלט איז דיין קינד?
אה, צען יאר. ווען טראכסטו אז דיין קינד גייט חתונה האבן? ביי די ניינצן יאר. וויפיל טראכסטו גייסטו דארפן האבן ביי די חתונה?

נאכדעם גייט ער דיך פרעגן, זאג מיר, אויב די דיין פארטפאליאו גייט טראסקענען מיט זיבן פראצענט, דאס הייסט די לייגסט אריין הונדערט טויזנט דאלער, און פלוצלינג דערזעסטו זיך אז די האסט ניינטי טרי טאוזענט דאלער, וויאזוי וואלסטו זיך אויפגעפירט דעמאלטס? וואס וואלט ווען געשען? אויב די גייסט ענטפערן, איך וואלט געווארן אזוי דערשראקן איך וואלט צוגעמאכט מיין אקאונט. אקעי, דאס איז א וויכטיגע פיס אוו אינפארמעישן. דארף מען וויסן אז דו דארפסט גיין אין א מורא'דיגע סטעיבל פלאץ, אויב ס'קומט א שאק פון זיבן פראצענט ווערסטו שוין אויס מענטש. און אויב וועסטו אים זאגן, ניין, איך וואלט נאך.

גייט אין די ראובא אדווייזער סיטועשען דיין געלט ווערן צוטיילט לויט די מאדעל, אזויפיל דארף זיין גאראנטירט, אזויפיל קען זיין קול הודי נאנאש, אזויפיל קען זיין קול מבשר, אזויפיל קען זיין מייקראסאפט, און אזויפיל טעסלא און אזויפיל עי טי ענד טי. ביוטיפול ביוטיפול אקעי אהמ נאך איין ש נאך איין דאס ביסטו מיר שולדיג חיים וויאזוי ווי מען קויפט די בוים וואס מען פלאנצט איין און ס'וואקסט דערויף געלט.
אהה, סאו ס'קומט יעצט א סאממער לאונטש, א מעידזשער סאממער לאונטש וואס איז איבערגעארבעט געווארן די קאורס אויף א נייע וועג וויאזוי צו קענען בעזר השם זיך אויסלערנען צו פארדינען אינקאם דורך די אפשענס מארקעט, און איך בין זייער עקסייטעד פאר די נייע רילאונטש ווייל איך האב גענומען טאקע די צייט וואס אונז האבן גארנישט געטון אבער אין די צייט האט מען עס איבערגעארבעט אויף א וועג בעיסד אויף די עקספיריענס פון די לעצטע קאורסעס עס צו מאכן, מען האט ארויסגענומען זאכן וואס איך האב געפילט דאס איז נישט אזוי וויכטיג, מען האט אריינגעלייגט זאכן וואס איך האב געפילט אז עס איז וויכטיגער, און. און און דערוויילן איז נאך דא איז נאך דא פלאץ פאר רעדזשיסטרעישן אויב איינער וויל זעהן צו ס'קען זיין אינטערעסאנט פאר אים קען מען שיקן א טעקסט מעסעדזש צו צו עיט פאר פייוו עיט פייוו וואן טרי זירא וואן זירא מיט די ווארט יעס און מ'עט שוין זאגן ווייטער וואס צו טון כדי צו דורך גיין די קוואליפיקעישן פראסעס.
אימעיל איז דא א אימעיל אדרעס אויך אדער? מ'קען אימעיל די אימעיל איז די זעלבע עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם. אקעי סאו דאס איז די אימעיל אדרעס אויך ווי מ'שיקט שאלות פאר דעפינישענס, עקספלענעישאנס וועגן זאכן וואס האבן א שייכות מיט די מארקעט מיט מיט אינוועסטמענט, און איך וועל איבער זאגן די אימעיל אדרעס איז ask at chaimekstein dot קאם, און די נומבער צו טעקסטן שאלות פאר גוט געלט איז עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען, און די נומבער וואו צו שיקן יעס חיים איז נאכאמאל עיט פאר פייוו.
עיט פייוו וואן טרי זירא וואן זירא. ביוטיפול. א גרויסן ש. און לייג אריין יעס, און אויב דו ביסט עכט עקסייטעד לייג עס אין קעפיטל לעטערס. וואו. איך וועל דיר זאגן, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך וואס כ'האב יעצט געזאגט, ס'קוקט אויס אז כ'האב גארנישט געזאגט, אבער איך קען זען אויף א סטודענט וויאזוי די יעס קומט אריבער, באמת? ווי סוקסעספול ער גייט, איינער שרייבט אריין וויי וויי וויי, אי אי אי, עס עס עס, עקספלענעישאן מארק, עקספלענעישאן מארק, עקספלענעישאן מארק, ווייס איך אז מ'רעדט דא פון איינעם וואס איז קאמיטעד. איינער לייגט אריין סמאל, יא, יעסעלע, אקעי? יעסעלע.
אזא יעסעלע. YESELLE.
יא, ווען ס'וואלט געווען אן O וואלט עס געווען יאסעלע, אבער על כל פנים, שיק אריין א יעס, אלל דזשאוקס אסייד, און מ'וועט דיך שיקן נאך אינפארמעישן. מ'זאל זיין געזונט, אסאך אסאך הצלחה פאר יעדן, א גרויסן שכוח ר' חיים. מיי פלעזשער.